מסכת עירובין דף ס' עמוד ב', די שיעור הייבט זיך אן עמוד א' אונטן ביי די משנה. און דא גייען מיר יעצט צוריק גיין צו די דינים פון עירוב תחימין. זאגט די הייליגע משנה מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב, א מענטש וואס געפינט זיך ערב שבת ווען די שבת קומט אריין אויף מזרח זייט פון זיין הויז אין א פעלד, און ער האט ממנה געווען זיין קינד אלס א שליח, ס'מוז נישט זיין זיין קינד ס'קען זיין סיי וועלכע שליח, און ער האט אים געזאגט ער זאל אים נאך אוועקשטעלן מבעוד יום פארשטייט זיך דעם עירוב אויף מערב זייט כדי ער זאל קענען אהינגיין פון די עירוב נאך צוויי טויזנט אמות צו מערב צו, אדער פארקערט ער איז געשטאנען במערב אויף א פעלד אויף מערב זייט פון זיין הויז, ואמר לבנו און ער שיקט זאגט פאר די שליח ערב לי במזרח, לייג מיר דעם עירוב צו מזרח זייט איך זאל קענען דארטן גיין צוויי טויזנט אמות, אם יש הימנו ולביתו אלפיים אמה, אויב ס'איז דא דארטן די פלאץ ווי ער שטייט יעצט, ביז זיין הויז צוויי טויזנט אמות, דאס מיינט נישט מער ווי צוויי טויזנט ביז צוויי טויזנט, ולעירובו יותר מכאן, אבער פון דארט ווי ער שטייט ביז ווי די עירוב ליגט איז דא מער ווי צוויי טויזנט אמות, מותר לביתו, מעג ער רעכענען זיין מקום שביתה נאר פון זיין הויז, און פון דארטן זאל ער רעכענען צוויי טויזנט אמות לכל צד. מ'דארף באמערקן אז מותר לביתו מיינט נישט נאר אז ער מעג אהיים גיין צו זיין הויז, אוודאי מעג ער אהיים גיין, ער איז דאך אין די צוויי טויזנט אמות, ס'מיינט צו זאגן אז אטאמאטיש איז זיין מקום שביתה דארטן ווי ער איז וואוינט באמת אין זיין הויז, און פון דארטן ארום העט ער מעגן גיין צוויי טויזנט אמות, ואסור לעירובו, און ער טאר נישט רעכענען זיין עירוב אלץ זיין מקום שביתה, ס'מיינט נישט אז ער טאר נישט גיין צו די עירוב, ס'מעגליך אז ער מעג יא גיין צו די עירוב אויב ס'ליגט אין די צוויי טויזנט אמות פונעם שטאט, ס'מיינט אז ער קען נישט נוצן די עירוב אלס זיין מקום שביתה, ווייל די הלכה איז דאך אז ווען א מענטש שטעלט א עירוב מוז ער זיך געפינען אויף אזא פלאץ הוא ועירובו במקום אחד, אויף אזא פלאץ אז ער זאל קענען גיין נעמען דעם עירוב בכניסת השבת, ווי אונז האמיר שוין געלערנט אויבן אין די משנה אויף דף ל"ה, און דא וויבאלד די עירוב ליגט ווייטער פון צוויי טויזנט אמות ווי דער מענטש געפינט זיך וואלט ער דאך עס נישט געקענט גיין נעמען בכניסת השבת, איז קיינמאל נישט חל געווארן די שביתה פון דעם עירוב, און ער איז אטאמאטיש צוריק געפאלן צו זיין הויז וואס דאס איז זיין ריכטיגע מקום שביתה. און רש"י פרעגט שוין א קשיא, כאטשיג אונז האמיר אויבן אויף דף נ' עמוד ב' געלערנט, אז אויב א מענטש האט אינזין געהאט קונה שביתה צו זיין אויף א פלאץ וואס איז ווייטער פון צוויי טויזנט אמות פון וואו ער געפינט זיך, וואס דאס איז דאך נישט מעגליך ווייל ער קען נישט צוקומען צו דעם בזמן כניסת השבת, איז נישט נאר אז ער איז נישט קונה שביתה אויף יענעם פלאץ, נאר ער האט אויכעט פארלוירן דארט די פלאץ ווי ער געפינט זיך יעצט בפועל, אז דאס איז אויך נישט זיין מקום שביתה, וויבאלד ער האט דאך קלאר געזאגט אז ער וויל נישט קונה שביתה זיין אויף די פלאץ ווי ער איז נאר אויף די ווייטע פלאץ, און וויבאלד אויף יענע ווייטע פלאץ כאפט עס נישט, האט ער ביידע פארלוירן, און ער בלייבט דארטן אויף זיין פלאץ, ער טאר נישט ארויסגיין פון די ד' אמות ווייל ער האט נישט קיין שום תחום שבת. פרעגט רש"י אויב אזוי פארוואס דא וואס ער האט דאך אויכעט געוואלט קונה זיין א עירוב אויף א ווייטע פלאץ ווי עס האט נישט געארבעט פארוואס שטייט דא אז ער באקומט יא די הויז ווי ער וואוינט אלץ זיין עירוב זאל איך אויך זאגן אז מיט דעם וואס ער האט געוואלט אוועק שטעלן די עירוב אויף יענע פלאץ האט ער זיך מסלק געווען פון זיין הויז און ער האט ביידע פארלוירן ער זאל נישט טארן ארויס גיין מער ווי פיר אמות פון דער פלאץ ווי ער געפינט זיך ענטפערט רש"י אז דא רעדט מען ביי זיין אייגען הויז וואס אטאמאטיש וויבאלד זיין הויז איז זיין ריכטיגע מקום שביתה אלעמאל איז אטאמאטיש אז אויב זיין עירוב האט נישט געכאפט ערגעץ אנדערש פאלט ער פון זיך אליין צוריק צו זיין הויז אז דארט איז זיין ריכטיגע מקום שביתה מה שאין כן אויבן האט מען גערעדט ווען איינער איז אונטערוועגנס וואס אויף די פלאץ ווי ער שטייט יעצט און נישט אלעמאל זיין מקום שביתה, ער האט נאך קיינמאל נישט דארטן קונה שביתה געווען, און האט יעצט קלאר געזאגט אז ער וויל נישט קונה שביתה זיין דארט נאר ערגעץ אנדערש, ממילא האט ער נישט ווי אהינצופאלן, ווייל דאס איז נישט זיין מקום שביתה פון שטענדיג, און ממילא בלייבט ער אויסגעשפילט פון ביידע זייטן. ווי אזוי וועט אבער זיין אז ס'שטעלט זיך ארויס אז לעירובו אלפיים אמה, אז דארט ווי ער שטייט יעצט ביז זיין עירוב איז טאקע דא נישט מער ווי צוויי טויזנט אמות, אבער לביתו יתר מכאן, ביז זיין הויז איז דא מער ווי צוויי טויזנט אמות, דעמאלטס איז אסור לביתו מותר לעירובו, טאר ער נישט נוצן זיין הויז אלס זיין מקום שביתה, ווייל וויבאלד ער געפינט זיך אויפן פלאץ נאנט צו זיין עירוב ווי ער קען אנקומען אהין בכניסת השבת האט זיך דארטן קונה געווען זיין מקום שביתה און פון דארט קען ער ציילן צוויי טויזנט אמות און נישט פון זיין הויז. זאגט די משנה הנותן את עירובו בעיבורה של עיר, איינער וואס שטעלט ארויס זיין עירוב אינדערויסן פון שטאט אבער ס'איז נאך אין די עיבור של עיר, דאס מיינט אז ס'געפינט זיך דארטן א הייזקעלע אדער א בודקעלע אזא בורגנין וואס געפינט זיך נאך אין די שבעים אמה ושיריים פון די שטאט וואס על פי הלכה איז דאך דאס נאך א עיבור פונעם שטאט אליין, און דארט אין יענע שטיבעלע לייגט ער אראפ זיין עירוב לא עשה ולא כלום האט ער גארנישט אויפגעטוהן, און ער באקומט נישט צו קיין איין אמה מער ווי ביז יעצט, ווייל אפילו ווען ער וואלט נישט אראפ געלייגט דעם עירוב מעג ער דאך אויך גיין דארטן פון דעם בורגנין אלפיים אמה לכל צד, און ממילא ווען ער האט יעצט אהין געלייגט די עירוב האט ער גארנישט צוגעלייגט, ער האט גארנישט פארדינט. נתנו חוץ לתחום אפילו אמה אחת, טאמער האט ער עס ארויסגעלייגט אינדערויסן פון תחום אפילו איין אמה, און די גמרא וועט שוין זאגן אז די תחום מיינט נישט דא אינדערויסן פון די תחום שבת, ווייל אוודאי איינער וואס לייגט ארויס א עירוב אינדערויסן פון צוויי טויזנט אמות פונעם שטאט איז עס גארנישט ווערט ווייל ער קען דאך נישט אנקומען אהין בכניסת השבת, ער טאר דאך נישט גיין חוץ לתחום, נאר חוץ לתחום זאגט די גמרא שפעטער מיינט דא ארויסצו פון דעם עיבור פונעם שטאט וואס מען רופט יעצט אזוי ווי א תחום. איז אפילו האט עס נישט געלייגט מער ווי איין אמה ווייט אוועק, דא גייען מיר איבער צו דף ס' עמוד ב', מה שנשכר הוא מפסיד, איז וויפיל ער האט פארדינט דא אויף די זייט אז ער מעג יעצט גיין מער, און לאמיר זאגן ביי דעם משל ווען ער האט עס געלייגט איין אמה אוועק, האט ער דאך פארדינט אז אויף די זייט מעג ער גיין יעצט מיט איין אמה מער ווי צוויי טויזנט, ווען נישט די עירוב וואלט ער דאך נאר געמעגט גיין צוויי טויזנט אמות, יעצט מעג ער גיין צוויי טויזנט מיט איינס, ווייל פון די עירוב הייבט זיך אן די צוויי טויזנט אמות. איז די איין אמה וואס ער האט פארדינט אויף די זייט לאמיר זאגן אויב ס'איז אויף מזרח זייט הוא מפסיד האט ער פארלוירן איין אמה אויף מערב זייט פון די שטאט דאס מיינט אז יעצט ווען ער וועט וועלן גיין אויף מערב וועט ער מעגן גיין נאר טויזנט נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק אמות ווייל מיט דעם וואס ער האט אוועקגעשטעלט א עירוב איז נישט ווי מענטשן מיינען אז די עירוב קען גרעסער מאכן די תחום די עירוב טוישט נאר די פלאץ פון די תחום, אנשטאט מען זאל עס רעכענען פון די שטאט די צוויי טויזנט אמה פון אלע זייטן רעכנט מען עס פון דארט ווי די עירוב געפינט זיך, און ס'האט זיך אזוי ווי אוועק גערוקט, און וויפיל ס'רוקט זיך צו איין זייט פארלירט מען יעצט צו די אנדערע זייט, ווייל יעצט ווען ער גייט צוריק צום שטאט פון די תחום די איין אמה וואס ער גייט צוריק איז שוין די ערשטע אמה פון די צוויי טויזנט. וואס ער איז שוין געגאנגען, נאכדעם מעג ער דורכגיין די גאנצע שטאט וואס דאס ווערט גערעכנט ווי פיר אמות, די גאנצע שטאט פון די מענטש, און דאס גייט בכלל נישט אריין אין די חשבון פון די תחום שבת, און נאכדעם ווען ער גייט דורך די אנדערע זייט און ער קומט אן צו מערב מעג ער ממשיך זיין נאך טויזנט נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק, דאס איז ווען ער האט געמאכט די עירוב ביי איין אמה אוועק, יעצט וועל מיר מאכן א אנדערע משל, ער האט עס געמאכט פינף הונדערט אמות אוועק פונעם שטאט, אויף מזרח זייט האט ער דאך פארדינט יעצט פֿינף הונדערט אמות, צו מזרח האט ער מעגן גיין נישט צוויי טויזנט נאר צוויי טויזנט פֿינף הונדערט, איז יעצט ווען ער גייט צוריק פון די מקום העירוב ביזן שטאט איז ער שוין געגאנגען פֿינף הונדערט אמות צו מערב, און וואקט דורך די גאנצע שטאט דאס רעכנט מען בכלל נישט אריין, און נאכדעם קען ער נאך ארויסגיין אויף די אנדערע זייט פון שטאט אויף מערב זייט נאך פֿופֿצן הונדערט אמות. דאס מיינט אז וויפיל ער האט פארדינט אויף די זייט אז ער קען גיין מער קען ער לכבוד דעם אויף די אנדערע זייט גיין ווייניגער און דא ווערן מיר יעצט געוואר א גרויסע חידוש אז די גאנצע שטאט ווערט אים גערעכנט ד' אמות נישט נאר ווען ער איז מקבל שביתה אין די שטאט נאר אפילו ווען ער געשטעלט א עירוב אינדערויסן פון שטאט למשל צו מזרח זייט לאמיר זאגן ער האט עס געשטעלט טויזנט אמות אוועק פונעם שטאט וואס ער מעג דאך יעצט גיין צו מזרח ביז דריי טויזנט אמה איז יעצט ווען ער גייט די פארקערטע ריכטונג צום מערב זייט פונעם עירוב, איז ווען ער גייט ביזן שטאט גייט ער דאך שוין טויזנט אמה, וועל איך נישט זאגן יעצט אז ער מעג נאך אריין גיין אינעם שטאט צום ריכטונג פון מערב נישט מער ווי נאך טויזנט אמות, ווייל דאס איז בסך הכל צוויי טויזנט אמות צום מערב זייט פון די עירוב, ניין, איך זאג אזוי ווען ער קומט אן צום שטאט ווערט עס נאכאמאל גערעכנט יעצט די גאנצע שטאט ווי ד' אמות מען רעכנט עס בכלל נישט אריין אין מספר, און ער באקומט נאך אויף מערב זייט נאך טויזענט אמות, פון דעם וואס די משנה זאגט אז וויפיל ער האט פארדינט נאר אזויפיל האט ער דערלייגט, זעהט מען אז די גאנצע שטאט ווערט גערעכנט פאר אים ווי ד' אמות, ווייל טאמער ס'איז אמת אז ווען ער קומט אן אין שטאט אליין איז ער ווייטער ממשיך צו ציילן און ער ענדיגט דארטן די צוויי טויזענט אמות אינעם שטאט אליין, ווייל ס'ווערט נישט גערעכנט ווי ד' אמות, קומט דאך אויס אז ער האט אסאך מער דערלייגט וויפיל ער האט פארדינט, ווייל וויפיל האט ער פארדינט אויף מזרח זייט לאמיר זאגן טויזענט אמות, וואס איז צו טון אז די שטאט אליין איז לאנג צען טויזענט אמות? און יעצט ווען ער קומט אריין אין שטאט זאגסטו דאך ער מעג גיין ביז מערב זייט נישט מער ווי נאך טויזנט אמה, האט ער דאך אין שטאט אליין שוין פארלוירן נאך נײַן טויזנט אמות, סאך מער ווי וויפיל ער האט פארדינט, און ווייל די משנה זאגט אז ער האט נישט פארלוירן מער ווי וויפיל ער האט פארדינט איז א סימן אז די שטאט אליין רעכנט מען קיינמאל נישט, אין די שטאט מעג ער אלעמאל גיין די גאנצע שטאט נישט קיין חילוק ווי גרויס ס'איז ווערט גערעכנט ווי א קליינע מקום פון ד' אמות, און נאכדעם ווען ער גייט ארויס פון שטאט אויף די אנדערע זייט דעמאלטס קען ער ממשיך זיין און צוענדיגן די צוויי טויזנט אמות. און לויט וויפיל ער האט פארדינט אויף מזרח פארלירט ער דארט אויף מערב. יעצט גיי מיר צוריק צו די ערשטע דין וואס איז געשטאנען אין די משנה. ס'איז געשטאנען מי שהיה במזרח א מענטש וואס איז געשטאנען צום מזרח זייט פון זיין הויז פאר שבת, ווייט אוועק פון זיין הויז אויף א פעלד, און ער האט געהייסן זיין זון זאל אים לייגן די עירוב אויף מערב זייט. אדער פארקערט ער איז געשטאנען אויף מערב זייט פון זיין הויז און געהייסן לייגן אויף מזרח זייט. קא סלקא דעתך די גמרא האט פארשטאנען אין די הווא אמינא אז למזרח מיינט למזרח ביתו און למערב מיינט למערב ביתו, דאס מיינט אז די מענטש שטייט אויף איין זייט פון זיין הויז אויף מזרח זייט, און ווען ער הייסט לייגן דעם עירוב אויף מערב זייט, מיינט עס אויך אויף מערב זייט פון זיין הויז, אויף די אנדערע עק, קומט אויס אז די הויז שטייט אינמיטן, די מענטש שטייט אויף איין זייט און די עירוב ווערט געלייגט אויף די אנדערע זייט די פארקערטע ריכטונג פון די הויז. און די זעלבע זאך פארקערט, מען פארשטייט אז די מענטש איז אויף מערב זייט, און מען הייסט לייגן די עירוב אויף מזרח זייט מיינט אויך אז די הויז בלייבט אינמיטן און מען לייגט די עירוב אויף מזרח זייט פון די הויז. קומט אויס אז אלעמאל קומט אויס אז די מענטש שטייט אויף איין זייט, די הויז שטייט אינמיטן און די עירוב נאך ווייטער. אויב אזוי איז בשלמא הימנו לביתו אלפיים אמה לעירובו יתר מכאן משכחת לה, די ערשטע פאל וואס די משנה האט געזאגט, אז אויב פון דעם מענטש ביז זיין הויז איז נישט דא מער ווי צוויי טויזנט אמות און צום עירוב איז דא מער, דאס וועט זייער גוט שטימען, ווייל אזוי האמער דאך יעצט דעם בילד אז די מענטש שטייט פון איין זייט, די הויז שטייט אינמיטן און די עירוב איז נאך ווייטער, קומט אויס אז ס'דא אזא זאך אז די מענטש זאל שטיין נאנט צוויי טויזנט פון זיין הויז און די עירוב איז אטאמאטיש איז ווייטער, ווייל די עירוב איז דאך די פארקערטע ריכטונג פון די הויז. שטימט דאס וואס די משנה האט געזאגט דמותר לביתו ולא מותר לעירובו אז ער מעג נאר נוצן זיין הויז פאר א מקום שביתה און נישט נוצן דעם עירוב פאר די מקום שביתה, ווייל די עירוב קען ער נישט אנקומען בשעת כניסת השבת ווייל ס'איז ווייטער ווי צוויי טויזנט אמות, אלא הימנו לעירובו אלפיים אמה לביתו יתר מכאן היכא משכחת לה, וויאזוי קען זיין די צווייטע פאל וואס די משנה זאגט אז טאמער די מענטש געפינט זיך נאנט צו די עירוב אין די צוויי טויזנט אמות און צו זיין הויז איז ער ווייטער פון צוויי טויזנט אמות דעמאלס דארף ער נוצן דווקא די עירוב פאר א שביתה און נישט זיין הויז, ווי קען געשען בכלל אזא זאך? לויט אונז האמיר יעצט אוועקגעשטעלט אז די מענטש איז אויף איין זייט און די עירוב איז אויף די אנדערע זייט און די הויז איז אינמיטן, קומט דאך אויס אלעמאל אז די הויז איז נענטער ווי די עירוב, ווי קען זיין אז די משנה זאל זאגן אז אויב די עירוב איז נענטער מוז ער דאס נוצן פאר א שביתה און נישט די הויז? ברענגט די גמרא צוויי תירוצים אמר רבי יצחק דער אמורא ענטפערט מי סברת למזרח למזרח ביתו למערב למערב ביתו, ס'איז נישט ווי אונז האמיר געלערנט ביז יעצט אז ער שטייט אויף מזרח זייט פון די הויז און ווען ער שיקט דעם עירוב אויף מערב מיינט עס צו מערב פון די הויז. למזרח מיינט למזרח בנו צו מזרח זייט פון זיין זון. למערב למערב בנו מערב מיינט אויך מערב זייט פון זיין זון. און לאמיר לויט דעם אפלערנען די משנה מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב, וויבאלד דער מענטש שטייט דאך אויף מזרח זייט און ער וויל שיקן זיין זון מער ארויפציר צו יענעם ריכטונג צו מערב, פארדעם רופט ער זיך אז שהיה במזרח ער שטייט אויף מזרח זייט פון זיין זון. און זיין זון איז קעגן אים אויף מערב זייט, ס'מוז אבער נישט זיין אז די הויז געפינט זיך אינמיטן, ס'איז מעגליך אז די הויז געפינט זיך נאך מער צו מערב, וואס דעמאלטס קען יא זיין אז ער איז נאנט צוויי טויזנט פון די עירוב און פון די הויז איז ער שוין ווייטער ווי צוויי טויזנט, אדער קען זיין אז די הויז געפינט זיך יא נענטער, ווייל ער האט געהייסן לייגן טאקע דעם עירוב ארויפציר נאך ווייטער ווי די הויז. בקיצור ווען ס'שטייט די ווארט מזרח און מערב רעדט מען בכלל נישט קעגן די הויז, מען רעדט קעגן דעם וואס לייגט די עירוב, די טאטע מיטן קינד, די טאטע איז אויף מזרח און די קינד איז אויף מערב, די זעלבע זאך פארקערט, די טאטע איז געשטאנען אויף מערב און הייסט די קינד לייגן אויף מזרח, און אמאל קען זיין אז די הויז געפינט זיך נאך אינמיטן און אמאל קען זיין אז די הויז איז נאך ארויפציר, אזוי האט דער אמורא רב יצחק געענטפערט, רבא בר רב שילה אומר דער אמורא זאגט אפילו תימא למזרח למזרח ביתו למערב למערב ביתו. איי וויאזוי איז מעגליך אויב די הויז שטייט אלעמאל אינדערמיטן און די מענטש שטייט אויף איין זייט און די עירוב גייט גאר אויף די אנדערע זייט פון די הויז וויאזוי מעגליך אז די מענטש זאל זיין נענטער צו די עירוב ווי צו די הויז וועל איך דיר ענטפערן כגון דקאי ביתיה באלכסונא אז זיין הויז שטייט שיף אוועק פון אים נישט ווי מ'לערנט פשוט פשט אז די מענטש שטייט פונקט קעגן איבער די הויז אויף מזרח זייט און ער הייסט לייגן דעם עירוב פונקט קעגן איבער די הויז אויף מערב זייט, נאר ווי מען קען זען אויף בילד נומער צוויי הונדערט זיבן און צוואנציג אין די המאור המבואר, מען זעט די בילד פון א הויז און מען זעט ווי דער מענטש שטייט שיף קעגן איבער זיין הויז, און לאמיר זאגן דארט ווי דער מענטש שטייט יענע זייט איז מזרח זייט, אבער דער מענטש שטייט אזוי ווייט פון זיין הויז צו מזרח אז די שיפקייט פון אים ביז די הויז איז מער ווי צוויי טויזנט אמות, און ער הייסט זיין קינד זאל אוועק שטעלן דעם עירוב אויף מערב זייט פון די הויז ווי מען זעט אויפן בילד. אבער דאך וויבאלד ס'איז קעגן איבער דעם מענטש, קען זיין א היכי תמצא אז ער איז נישט ווייטער ווי צוויי טויזנט פונעם עירוב, כאטשיג דער מענטש געפינט זיך אויף מזרח זייט פון די הויז און די עירוב אויף מערב זייט, איז ער נאך אלץ נענטער צום עירוב ווי צום הויז. ס'איז געשטאנען אין די משנה הנותן עירובו בתוך עיבורה וכו', די וכו' גייט ארויף אויף די צווייטע הלכה אז טאמער האט ער עס געלייגט חוץ לתחום אפילו אמה אחת וויפיל ער האט פארדינט צו דער זייט האט ער פארלוירן פון די אנדערע זייט, פרעגט די גמרא חוץ לתחום סלקא דעתך וואס הייסט ער האט געלייגט דעם עירוב אינדרויסן פונעם תחום פשטות מיינט דאך תחום נאך צוויי טויזנט אמות פונעם שטאט און אונז ווייסט מען דאך אז א עירוב מוז מען לייגן ערגעץ ווי ביז צוויי טויזנט אמות ער זאל קענען אהין גיין בין השמשות ווען בשעת ווען די כניסת השבת דארף ער עס קענען נעמען אויב ער לייגט עס ווייטער ווי צוויי טויזנט אמות איז עס בכלל נישט קיין כשר'ע עירוב וואס הייסט ער האט פארדינט אויף איין זייט ער פארדינט גארנישט. די עירוב איז נישט כשר, אלא אימא חוץ לעיבורה, די כוונה וואס שטייט חוץ לתחום מיינט מען חוץ לעיבורה, אין די רישא האט דאך געשטאנען אז ער האט געלייגט די עירוב אינעם עיבור אין א בורגנין דארט אין די סיפא ווען ס'שטייט חוץ מיינט עס חוץ לעיבורה, דאס מיינט חוץ לתחום אז ער האט עס געלייגט ארויס פון ווי די שטאט האט זיך שוין געענדיגט, איז געשטאנען אין די משנה מה שנשכר וויפיל ער פארדינט אויף מזרח הוא מפסיד האט ער פארלוירן אויף מערב. פרעגט די גמרא מה שנשכר ותו לא, נאר וויפיל ער פארדינט אזויפיל דערלייגט ער, און נישט מער פון דעם, כ'וועל דיר ווייזן אז ער פארלירט אסאך מער, והתניא האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא הנותן את עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום, דאס איז די זעלבע הלכה ווי אין אונזער משנה, אז וויבאלד ער לייגט עס נאך אריין אין די שבעים אמה ושיריים אין א הייזקעלע דארטן האט ער גארנישט פארדינט, ווייל ער וואלט סייווי אן די עירוב אויך געמעגט פון דארט רעכענען ווייטער אויף אלע פיר זייטן צוויי טויזנט אמה, נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפילו אמה אחת, משתכר אותה אמה. אויב ער האט עס אוועקגעלייגט לאמיר זאגן מיט איין אמה ארויסציר האט ער קודם פארדינט די איין אמה אז אויף יענע זייט מעג ער גיין צוויי טויזנט מיט איינס ווייל ער מעג דאך אנהייבן צו ציילן די צוויי טויזנט פון די עירוב ומפסיד את כל העיר כולה אבער ווען ער גייט די פארקערטע ריכטונג יעצט צוריק צום שטאט האט ער יעצט דערלייגט די גאנצע שטאט ווייל ווען ער וואלט נישט געלייגט קיין עירוב און דאס איז א ריזיגע שטאט איז דאך די הלכה אז וויבאלד ער האט קונה שביתה געווען אין די שטאט ווערט די גאנצע שטאט גערעכנט ווי ד' אמות און ס'גייט נישט אראפ גארנישט פונעם תחום, ער מעג גיין אין די שטאט נישט קיין חילוק ווי לאנג דאס איז און פון די זייטן פון די שטאט הייבט מען אן צוויי טויזנט, אבער יעצט וויבאלד ער האט קונה שביתה געווען אינדערויסן זאג איך נישט אז די שטאט ווערט גערעכנט ווי ד' אמות, נאר ווען ער גייט אריין אינעם שטאט אריין ווערט די שטאט אליינס אויך גערעכנט ווי א חלק פונעם תחום, לאמיר זאגן ער האט אוועקגעלייגט די עירוב טויזנט אמות אוועק פון די שטאט ער וואקט יעצט צוריק ביז די שטאט, איז ער שוין געגאנגען טויזנט אמות, און יעצט ווען ער וואקט אריין די ערשטע טויזנט אמות אינעם שטאט, האט זיך שוין דארטן נאך טויזנט אמות געענדיגט די אלפיים אמות, און ער טאר זיך שוין נישט רוקן קיין איין אמה ווייטער, ער מוז בלייבן אינמיטן שטאט ווי ער איז, מפני שמדת העיר עולה לו במדת התחום, ווייל די מאס פון די שטאט ווערט אויכעט אריינגערעכנט אין די צוויי טויזנט אמות, וויבאלד ער האט נישט דארטן מקבל שבת געווען הייסט עס נישט ווי ד' אמות. איז נישט נאר ער האט דערלייגט אינדערויסן פון די שטאט פון יענע זייט, נאר ער האט פארלוירן די שטאט אליין אויכעט, איז אין אונזער משנה האט מען געלערנט אז די שטאט ווערט נאך אלץ גערעכנט כד' אמות וואס די שטאט אליין דערלייגט ער נישט ער דערלייגט נאר אינדערויסן פון שטאט אויף די פארקערטע ריכטונג און דא זעט מען אז ער דערלייגט דעם שטאט אליין אויכעט איז דאך א סתירה לא קשיא ס'איז גארנישט קיין קשיא כאן שכלתה מדתו בחצי העיר. לאמיר ווייטער זאגן די משל וואס האמיר פריער געזאגט ער האט אוועקגעשטעלט זיין עירוב טויזנט אמות אוועק צו מזרח זייט פונעם שטאט און יעצט אויף מזרח מעג ער דאך גיין ביז דריי טויזנט אמות. און ווען ער גייט צוריק צום ריכטונג פון שטאט וואס דאס איז יעצט צום מערב זייט פון די עירוב, איז ווען ער גייט ביזן שטאט האט ער שוין געגאנגען טויזנט אמות, און לאמיר זאגן ער גייט אריין אינעם שטאט און ער וואקט דארטן נאך טויזנט אמות און אינמיטן שטאט ענדיגט זיך די טויזנט אמות, פון דעם האט די ברייתא גערעדט אז ער טאר נישט גיין קיין איין טריט ווייטער, כאן שכלתה מדתו בסוף העיר. דאס וואס אונזער משנה האט געזאגט אז ער פארלירט נישט די שטאט אליין, רעדט זיך אז ווען ער איז צוריקגעקומען צום ריכטונג פון שטאט, אונז האבן שוין פריער געזאגט אז וואס ער איז שוין געגאנגען ביז אין שטאט טויזנט אמה, יעצט ווען ער גייט אריין אין שטאט און ער רעכנט די אנדערע טויזנט אמה קומט ער שוין אן ביז די עק פונעם שטאט, לאמיר זאגן אז ס'איז א קליינע שטאט, מען דארף דא אויך צולייגן, ווען די גמרא זאגט דא שכלתה מדתו בסוף העיר, איז די עיקר נקודה איז אז ער איז נישט געבליבן שטיין נאך די צוויי טויזנט אמות אינמיטן שטאט נאר ער האלט שוין ביים עק פון שטאט, אדער אויב ער האלט שוין ארויסציר פון שטאט, איז אויך די זעלבע דין, אז וויבאלד ער איז נישט געבליבן שטעקן אינמיטן די צוויי טויזנט אמות אינמיטן שטאט, זאג איך יעצט אז די גאנצע שטאט רעכנט מען בכלל נישט אריין אינעם מספר און ער קען נאך פון נאכן שטאט ווייטער צוענדיגן די צוויי טויזנט אמות. און די גמרא ברענגט אן, וכדרב אידי, אזוי ווי דער אמורא רב אידי, דאמר רב אידי אמר רב שיע בן לוי, אזוי ווערט נאכגעזאגט פון דעם אמורא רב שיע בן לוי, היה מודד ובא, א מענטש וואס איז געווען אונטערוועגנס און ער האט קונה שביתה געווען אויף א געוויסע פלאץ, סתם אינמיטן א פעלד לאמיר זאגן, און יעצט הייבט ער אן שבת מעג ער דאך גיין צוויי טויזנט אמות, צוויי טויזנט מיטלמעסיגע טריט, און דער מענטש הייבט אן צו מעסטן און ער גייט אום שבת, וכלתה מדתו בחצי העיר און אינמיטן דערזעהט ער זיך אז זיינע צוויי טויזנט אמות ענדיגט זיך אינמיטן א שטאט, אין לו אלא חצי העיר. מעג ער טאקע נאר אהין גיין ביז אינמיטן שטאט און ער טאר נישט ארויסגיין אפילו איין טריט ווייטער. כלתה מדתו בסוף העיר, אויב ווען ס'ענדיגט זיך זיין צוויי טויזנט אמות האלט ער שוין יעצט ביי דעם ענדע פון די שטאט אדער נאך ארויסציר, נעשה לו העיר כולה כארבע אמות, דעמאלט זאג איך אז די גאנצע שטאט ווערט כאילו ווי ס'ארבע אמות און מ'רעכנט עס אראפ און ס'גייט בכלל נישט אריין אין דעם חשבון ומשלימין לו את השאר. און ער קען נאך נאכן שטאט צוענדיגן וויפיל ער האט געהאט פארפעלט פון פארן שטאט, לאמיר זאגן אויב פארן שטאט איז ער נאר געגאנגען טויזנט אמות, קען ער יעצט אויף די אנדערע זייט פון שטאט צוגיין נאך טויזנט אמות. איז פונקט ווי רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, אזוי וועל מיר אונז יעצט פארענטפערן די משנה מיט די ברייתא, אונזער משנה רעדט זיך ווען ס'איז כלתה מדתו בסוף העיר פאר דעם איז די גאנצע שטאט די ד' אמות און ס'רעכנט נישט אראפ פון די צוויי טויזנט אמות, און די ברייתא וועט מען רעדן ווען ס'האט געענדיגט זיין צוויי טויזנט אמות אינמיטן די שטאט. איז רב אידי האט דאך נאכגעזאגט די הלכה פון רבי יהושע בן לוי, אמר רב אידי, אין אלו אלא דברי נביאות. די ווערטער וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט קוקט אויס ממש ווי דברי נביאות ווי א נביא ווען א נביא הערט עפעס פונעם רבונו של עולם דארף ער נישט צולייגן קיין הסברים דאס האט ער געהערט פונעם אייבערשטן ער זאגט איבער די זעלבע ווערטער ער דארף עס נישט מסביר זיין מיט דברי טעם איז די ווערטער פון רבי יהושע בן לוי קוקט עפעס אויך אויס ווי עפעס אזא נבואה וואס שטימט נישט מען פארשטייט נישט ער האט נישט מסביר געווען פארוואס ווי רב אידי פרעגט מה לי כלתה בחצי העיר, וואס איז מיר א חילוק צו די צוויי טויזנט אמות האבן זיך געענדיגט אינמיטן שטאט, מה לי כלתה בסוף העיר, וואס איז א חילוק צו עס האט זיך געענדיגט ביים סוף פון די שטאט, מה נפשך, אויב ווען א מענטש איז מקבל שבת אינדערויסן פון א שטאט קען מען נאך אלץ רעכענען די שטאט ווי ד' אמות, איז אפילו ווען ער ענדיגט די צוויי טויזנט אינמיטן די שטאט זאל ער בכלל נישט אריינרעכענען די שטאט און ווייטער ממשיך זיין, ווידעראום ווילסטו טענה'ן אז וויבאלד ער האט מקבל שביתה געווען אינדערויסן פון שטאט קען מען נישט רעכענען די שטאט ווי ד' אמות? איז פארוואס ווען ער ענדיגט זיין צוויי טויזנט ביים סוף פון שטאט קען ער עס יא רעכענען ווי ד' אמות? איז רבי יהושע בן לוי האט נאר געזאגט דער חילוק פון די הלכה אבער ער האט נישט מסביר געווען דעם טעם און פארדעם רופט עס רב אידי אן דברי נביאות. יעצט וועל מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת עירובין דף ס'. אינעם פאריגן שיעור האבן מיר געהאט א מחלוקה פון רבה מיט ר' נחמן אליבא דרב, רבה האט נאכגעזאגט פון רב אז ווען מען שטעלט ארויף לייטערס ביי א וואנט מען זאל קענען אריבערקריכן א וואנט האט עס די זעלבע דין ווי א טיר, אפילו אויף לחומרא, למשל, א שטאט וואס האט נאר איין פתח און אויף די אנדערע זייט שטעלט מען אוועק לייטערס, עט עס הייסן ווי א עיר שיש בה שני פתחים, כאילו ווי ס'איז א מפולש, און אויב ס'איז א עיר של רבים עט מען נישט טארן מערב זיין די גאנצע שטאט מ'עט דארפן ארויסלאזן עטליכע איינוואוינער. ר' נחמן האט נאך געזאגט אין נאמען פון רב, אז א סולם האט נאר א דין פתח ווען ס'איז א קולא, אבער לחומרא זאג איך אז ס'הייסט ווייטער ווי א געהעריגע וואנט, און מען וועט נישט מחמיר זיין נאר מען וועט מיקל זיין, למשל ביי אזא שטאט וואס האט נאר איין טיר, וועט עס ווייטער הייסן ווי א שטאט פון איין טיר און מ'וועט קענען מערב זיין די גאנצע שטאט. אין אנדערע ווערטער, רב נחמן האט געזאגט אין נאמען פון רב, אז א סולם קען האבן א דין פתח אדער א דין מחיצה, נאר אלעמאל וועט מען גיין לקולא, און די גמרא פרעגט א קשיא, רב נחמן אליין זאגט דאך נאך פון שמואל, אז אויב ס'איז דא א חצר ווי ס'איז דא א צוויי שטאקעדיגע הויז, און אויף די צווייטע שטאק גייט מען ארויף מיט א לייטער צו א מרפסת וואס איז אזא פארטש, און פון די פארטש גייען אלע איינוואוינערס אריין צו זייערע הייזער אויפן צווייטן שטאק, איז טאמער די אנשי מרפסת און די אנשי חצר האבן נישט געמאכט צוזאמען איין עירוב, נאר יעדער האט זיך געמאכט באזונדער, און וויבאלד די אנשי מרפסת האבן דאך אויכעט א זכות דריסת הרגל אינעם חצר, אסר'ן זיי דעם עירוב פונעם חצר. אויסער אויב מען האט אוועקגעשטעלט נעבן די לייטער אזא דקה, דאס איז א קליינע טירעלע, וואס מיט דעם האבן זיי געוויזן אז זיי זענען זיך מסלק, זייער זכות פונעם חצר, קומט דאך אויס אז אויב מ'האט נישט אוועקגעשטעלט די טירעלע, אסר'ן זיי, פארוואס אסר'ן זיי? ווייל איך רעכן דעם לייטער אזוי ווי א פתח, און וויבאלד די בני המרפסת זענען אפן מיט א פתח צום חצר, זענען זיי חלק פונעם חצר און זיי אסר'ן. טאמער ס'איז אמת וואס רב זאגט אז מ'גייט אלעמאל לקולא וואלט מען עס געדארפט רעכענען ווי א מחיצה, און אויב אזוי אז ס'איז נישט דא קיין פתח וואלט מען זיי נישט געדארפט אסר'ן, האט די גמרא געענטפערט אז נישט די לייטער מאכט עס פאר א פתח, נאר דא רעדט מען אז די גאנצע מרפסת איז נידריגער ווי צען טפחים צו די ערד פון די חצר. און ממילא הייסט אטאמאטיש ווי די גאנצע מרפסת איז אפן צום חצר איז א שטיק פתח צום חצר, איי אויב ער איז אינגאנצן אויפגעבראכן צום חצר וואס העלפט א דקה, אפילו ווען ס'איז טאקע צוויי חצרות טאמער ס'איז נישט דא קיין מחיצה איז דאך די דין אז מ'אסר'ט איינער אויפן צווייטן, אויף דעם זאגט די גמרא אז ס'איז יא דא א מחיצה אויף די מרפסת, די מחיצה איז הויעך צען טפחים אבער איז נישט אינגאנצן פארמאכט ס'איז דא געהעריג א פתח אויכעט וואס איז נישט ברייטער ווי צען אמות, און דער פתח אסר'ט, ס'האט גארנישט מיט די לייטער, למעשה ברענגט די גמרא א מימרא פון שמואל וואס ער האלט אויכעט ווי רב, אז א לייטער העט הייסן א פתח נאר לקולא און נישט לחומרא, מען רעדט דא פון צוויי חצרות וואס זענען איינס נעבן די אנדערע און ס'איז דא א וואנט אינצווישן, וואס נארמאלערהייט קענען זיי נישט מאכן צוזאמען א עירוב ווייל ס'איז נישט דא א פתח וואס מישט זיי אויס, דער מענטש איז געגאנגען און ער האט געשטעלט לייטערס איינס נעבן די אנדערע אויף די גאנצע ברייט פון די וואנט פון די חצר ביי ביידע זייטן אזוי מען זאל קענען גרינגערהייט אריבערקריכן, איז דער לייטער געט עס א דין פון א פתח אז מען קען שוין יעצט יא אויב מען וויל מערב זיין ביידע חצרות צוזאמען. און דא קומט א גרויסע חידוש אז אפילו ווען די לייטערס איז געלייגט אויף א ברייטקייט מער ווי צען אמות, וואס געווענטליך א פתח וואס איז מער ווי צען אמות האט שוין נישט קיין תורת פתח ס'הייסט ווי ס'איז אראפגעבראכן א פירצה, און דאס וואלט ווען געמאכט יעצט אז ביידע חצירות זאלן ווערן כאילו ווי איין גרויסע חצר און מ'העט מוזן מאכן אינאיינעם, מ'העט שוין נישט קענען מאכן עקסטער, זאג איך יעצט ניין, אז דער חלק לייטערס ביז צען אמות העט הייסן ווי א פתח צו מאכן א קולא אז אויב זיי ווילן קענען זיי זיך מצרף זיין צוזאמען, אבער די אנדערע לייטערס פון נאך צען אמות העט שוין נישט הייסן ווי א פתח. ס'העט הייסן ווי א מחיצה, און אויב זיי ווילן קענען זיי נאך אלץ מאכן באזונדערע עירובין, זעהט מען אז שמואל האלט אויך די נקודה אז ס'הייסט נאר א פתח ווען מ'איז מיקל, אבער נישט אויף לחומרא, און די גמרא פרעגט די זעלבע קשיא וואס מ'האט פריער געפרעגט אויף רב פון די מרפסת, פרעגט יעצט די גמרא פון שמואל אויף שמואל אליין, שמואל אליין זאגט דאך יעצט אז מ'נוצט עס נאר פאר א פתח לקולא און נישט לחומרא, ביי די מרפסת זעט מען דאך אז שמואל האט געזאגט אז די בני מרפסת אסר'ן די בני חצר און די גמרא האט פארשטאנען אז ס'איז דורך די לייטער ווייל מען נוצט עס ווי א פתח און די גמרא ענטפערט די זעלבע תירוצים ווי פריער אז מען רעדט פון א נידריגע מרפסת וואס האט א מחיצה און ס'האט אויכעט א פתח און די פתח אליין אסר'ט נישט די לייטער. ס'איז געשטאנען אין די משנה אז ביי עיר של רבים. טאר מען נישט משתף זיין די גאנצע שטאט מען דארף ארויסלאזן עטליכע משפחות, און די גמרא גייט יעצט אריין אין א שמועס צו די וועם מען לאזט ארויס מוזן זיין אזעלכע מענטשן וואס ווען מען וויל זיי ארייננעמען אין די עירוב וואלט מען ווען געקענט על פי הלכה, נאר יעצט לאט מען זיי איבער, צו קען איך זאגן ניין, אפילו אזעלכע מענטשן וואס מען קען זיי ווען נישט מערב זיין אפילו ווען מען וויל, און מען לאט זיי איבער הייסט דאס אויכעט א שיור. די גמרא ברענגט ס'איז געווען א שטאט קקונאי וואס האבן געבעטן רב יוסף זאל שיקן איינעם מאכן פאר זיי אן עירוב, האט רב יוסף געשיקט זיין תלמיד אביי און האט אים געזאגט מאך אן עירוב פאר זיי אבער איך בעט דיך מאך זיכער מען זאל נישט קומען שרייען אין בית מדרש, אביי האט קודם נישט געכאפט וואס ער וויל, ווען ער איז אהין געגאנגען מאכן דעם עירוב האט ער געזען ס'איז א עיר של רבים האט ער דאך געוואלט איבער לאזן עטליכע משפחות וואס ער האט נישט אריין געלייגט אינעם עירוב, האט ער דארט באמערקט אז ס'איז דא א אפטיילונג אין שטאט פון עטליכע הייזער וואס זיי האבן נישט קיין עפענונג אריין צום שטאט זיי האבן עפענונג נאר צום טייך, האט ער געטראכט אזוי ווי זיי זענען סייווי אפגעזונדערט פונעם שטאט, וועלן מיר מאכן טאקע די עירוב נאר פאר די איבריגע שטאט און ס'וועט הייסן אז די חברה האט מען איבערגעלאזט, און נאכדעם האט ער געטראכט אז ס'איז נישט ריכטיג ווייל ס'איז משמע פון די משנה אין מערבין את כל העיר איז משמע אז ווען מ'וויל ווען קען מען ווען יא מאכן א עירוב נאר מ'דארף זיי איבערלאזן, אבער די חברה קען מען דאך נישט אפילו ווען מ'וויל מערב זיין קען מען נישט ווייל זיי האבן דאך נישט קיין עפענונג צו די איבריגע שטאט, ווערט עס נישט גערעכנט ווי א שיור, האט ער געקלערט אויב אזוי איז דא אן עצה אז מ'זאל מאכן אין זייערע ווענט זאל מען מאכן אזעלכע לעכער פון פיר טפחים אויף פיר טפחים חלונות, וואס די הלכה איז דאך אז דאס הייסט אזוי ווי א פתח, און יעצט ווען מען וויל קען מען ווען זיי שוין יא צאמרעכענען און משתף זיין אין א עירוב און מ'וועט זיי ארויסלאזן וועט עס הייסן א שיור, בקיצור ער האט געוואלט אויפברעכן זייערע ווענט און מאכן פענסטערס, נאכדעם האט ער געקלערט ניין מען דארף נישט מאכן קיין פענסטערס מען מעג יא נוצן אפילו אזעלכע הײַזער, װאָס װאָלט מען סײַװי נישט געקענט מיט זײ מאַכן אַן עירוב. אַ ראיה האָב איך, װײַל רבה בר אבוה, װען ער האָט געמאַכט די עירוב אין דער שטאָט מחוזא, װאָס איז אױך געװען אַ עיר של רבים, האָט ער נאָר געמאַכט יעדער געגנט אַ באַזונדערע עירוב, װײַל די געגנטער זענען געװען אָפּגעטײלט מיט אַזאַ גרױסע לאָך אין דער ערד, װאָס מען האָט אָנגעגרײט אַרײַנצולײגן דאָרטן קערלעך פֿאַר די אָקסן, און װיבאַלד דאָס האָט אָפּגעטײלט די געגנטן, האָט מען נישט געקענט צוזאַמנעמען און מאַכן אײן גרױסע עירוב, אָבער ער האָט אין יעדער געגנט געמאַכט אַ געהעריגע עירוב פֿאַר אַלע בני השכונה און האָט קײנעם נישט אַרױסגעלאָזט, פֿאַרװאָס? װײַל ער האָט גערעכנט, אַז װיבאַלד מען מאַכט סײַװי יעדער געגנט עקסטער, און נישט די גאנצע שטאט הייסט שוין ווי מען האט איבערגעלאזט ווייל ער האט נאר געמאכט די געגנט און די אנדערע געגנט הייסט די שיור פון די געגנט די זעלבע זאך פארקערט די געגנט הייסט די שיור פון די אנדערע און כאטשיג דארט איז דאך די דין אז אפילו ווען ער וויל ווען מאכן איין גרויסע עירוב קען מען ווען נישט ווייל ס'איז דאך אפגעטיילט דורך די לעכער דארט ווי אונז האבן מיר פריער געזאגט פון דעסטוועגן דאך האט ער עס גענוצט אלץ א שיור איז אויב אזוי זאגט רב יוסף זאגט אביי דארף איך נישט מאכן קיין פענסטערס. נאכדעם האט ער זיך איבערגעקלערט ניין, ס'איז נישט קיין ראיה פון דארט, ווייל דארטן באמת ווען ער וויל יא מאכן איין גרויסע עירוב אין די שטאט מחוזא קען ער ווען, ווייל דורך די דעכער זענען יא אלע הייזער באהאפטן אלע געגענטער, און מען קען ווען יא פאקטיש מאכן איין גרויסע עירוב, דעריבער הייסט עס א שיור. למעשה האט ער זיך נאכאמאל איבערגעקלערט אז באמת דארף ער נישט מאכן קיין פענסטער ווייל ער האט זיך געברענגט א ראיה פון די שטאט פומבדיתא וואס דארט איז אויך געווען א עיר של רבים און מען האט איבערגעלאזט און צווישן די זאכן וואס מען האט איבערגעלאזט איז געווען א בית התבן כאטשיג א בית התבן איז נישט קיין בית דירה וואס מען דארף עס נישט מערב זיין אפילו סתם אזוי ווען עס וואלט נישט געווען קיין אנשי חרבן ס'איז נישט שייך צו מאכן דערמיט א עירוב און דאך איז עס געווארן גערעכנט ווי א שיעור איז די זעלבע זאך קען מען רעכענען די הייזער אין די שטאט כקקונאי כאטשיג זיי זענען נישט אפען צום שטאט און אפילו ווען מען וויל קען מען זיי נישט אויסמישן מיט די שטאט וויבאלד זענען בלייבן יעצט אינדרויסן פון די עירוב קען מען עס אנרופן א שיעור און אזוי איז געבליבן טאקע ער האט נישט געדארפט אויפברעכן קיין פענסטערס און יעצט האט ער זיך געכאפט דאס האט ר' יוסף געמיינט צו זאגן מען זאל נישט קומען שרייען אין בית מדרש שטעל דיך פאר ווען איך ברעך ווען אויף פענסטערס און עס שטעלט זיך ארויס אז עס איז געווען א איבריגע זאך וואלטן דאך מענטשן געהאט טענות און מען וואלט געקומען שרייען. למעשה די מסקנא איז געבליבן אז מען קען נוצן פאר א שיעור אפילו אזעלכע הייזער וואס מען קען נישט מערב זיין. די גמרא ברענגט א ברייתא אז דאס וואס רב יהודה האט געזאגט אין אונזער משנה פופציג איינוואוינערס פון די עיר אזוי ווי די עיר חדשה מיינט מען אנשים נשים וטף ס'מיינט נישט פופציג משפחות נאר פופציג נפשות און די משנה האט דאך געשטאנען אז ווען ס'איז געווען א עיר של רבים אפילו ווען ס'איז געווארן א עיר של יחיד דארף מען נאך אלץ אויסלאזן און נישט מערב זיין די גאנצע שטאט, און די גמרא פרעגט א שאלה וואס די דין אויב די עיר ס'איז געווארן אזא קליינע שטאט ממש ווי די עיר חדשה ס'איז געבליבן נישט מער ווי פֿופֿציק נפשות, זאל איך נאך אלץ זאגן אז מען מוז אויסלאזן און מען טאר נישט מערב זיין די גאנצע קליינע שטעטעלע, די גמרא ברענגט אז ס'איז א מחלוקת פון אמוראים, למעשה פסק'נט די גמרא אז די הלכה בלייבט ווי רבי שמעון בר יוחאי אז מען דארף נישט פֿופֿציק נפשות נאר דריי חצרות וואס יעדע איינער האט צוויי בתים איז גענוג, דער אמורא רבי יצחק זאגט עס איז גענוג אפילו איין הויז וואס געפינט זיך אין איין חצר, און די גמרא פרעגט א שאלה צו דער אמורא רבי יצחק האט געהאט בקבלה פון זיינע רעבעס אז ס'איז דא א דריטע שיטה פון תנאים, ווייל ער אליין קען דאך נישט קריגן אויף קיין תנאים, און ער האט מקבל געווען אז ס'איז דא א דריטע שיטה וואס איז נאך מער לקולא ווי רבי שמעון, אדער זאגט ער נאר א סברה וואס ער האלט אז אזוי וואלט ווען געדארפט צו זיין לקולא, אין הכי נמי ער קען טאקע נישט קריגן, ער זאגט נאר וואס זיין סברה וואלט געווען, און די גמרא האט נישט פושט געווען די בעיא. האמיר געלערנט אין א משנה אויב א מענטש שטייט למשל אויף מזרח זייט פון זיין הויז, זײַט אַװעק אױף אַ פֿעלד פֿאַר שבת און ער הײסט זײַן זון אָדער אַ שליח זאָל אַראָפּלײגן אַן עירוב אױף מערבֿ-זײַט, אָדער פֿאַרקערט, ער שטײט אױף מערבֿ-זײַט און ער הײסט לײגן אױף מזרח-זײַט, איז דער דין אַזױ, אױב מע זעט, אַז דאָרטן, װוּ ער געפֿינט זיך, ביז זײַן הױז איז ער נאָך אין די צװײ טױזנט אַמות און דער עירוב איז געלײגט געװאָרן װײַטער, דעמאָלט מוז ער רעכענען די צװײ טױזנט אַמות פֿון זײַן הױז, װײַל דאָרט איז זײַן מקום שביתה, װײַל דער עירוב קען נישט פֿאַר אים קונה שביתה זײַן, װײַל ס'האָט זיך געפֿונען װײַטער װי צװײ טױזנט אַמות, װאָס ער קען נישט צוקומען אַהין בכּניסת-השבת. טאמער ס'איז אבער פארקערט אז די עירוב געפינט זיך נענטער, און די הויז איז אויסער פון צוויי טויזנט אמות, פארשטייט זיך אז די עירוב האט קונה שביתה געווען און פון דארט זאל ער רעכענען צוויי טויזנט אמות לכל צד און נישט פון זיין הויז. נאך א דין זאגט די משנה, אויב א מענטש לייגט אראפ זיין עירוב ביי עיבורה של עיר, דאס מיינט אין א הייזקעלע וואס געפינט זיך אין די שבעים אמה ושיריים פונעם שטאט, האט ער גארנישט אויפגעטון, ווייל ער וואלט סייווי געמעגט גיין אפילו אן די עירוב צוויי טויזנט אמות פון די עיבורה. אבער טאמער לייגט ער עס שוין אראפ אפילו איין אמה אוועק, האט ער שוין יא פארדינט, למשל איין אמה אוועק האט ער פארדינט אויף די זייט אויף מזרח למשל אז ער מעג שוין גיין צוויי טויזנט מיט איין אמה, און אזויפיל וויפיל ער האט פארדינט אויף די זייט אויף מזרח פארלירט ער די איין אמה אויף מערב, דאס מיינט ער קען צוריק גיין די איין אמה ביז די שטאט, און די גאנצע שטאט ווערט גערעכנט ווי ד' אמות. און ווען ער גייט אויף מערב קען ער נאר גיין נײַנצן הונדערט נײַן און נײַנציק, אויב ער האט געלייגט אויף מזרח זייט למשל די עירוב טויזנט אמות אוועק, קען ער אויף מזרח גיין דריי טויזנט אמות און אויף מערב וועט ער נאר קענען גיין טויזנט אמות, אבער די שטאט אליין האט ער נישט פארלוירן ווייל דאס ווערט נאך אלץ גערעכנט כ ד אמות אפילו ער האט נישט קונה שביתה געווען אין די שטאט. און די גמרא פרעגט א סתירה אז אין א ברייתא שטייט אז ער האט יא פארלוירן מער, ער האט פארלוירן די שטאט אליין אויך ווייל וויבאלד ער האט מקבל שביתה געווען אינדערויסן פון שטאט, זאג איך נישט אז די שטאט ווערט גערעכנט ווי ד' אמות, נאר ווען ער גייט צוריק אין שטאט דארף ער דארטן אליין אויך רעכענען די צוויי טויזנט אמות אין די שטאט אליין און אויב ער בלייבט שטעקן אינדערמיט טאר ער זיך נישט רוקן ווייטער אפילו נאך איין טריט. ענטפערט די גמרא פונקט ווי דער אמורא רבי יהושע בן לוי האט שוין געזאגט אז ווען א מענטש איז מקבל שבת אינדערויסן פון שטאט און ער הייבט אן צו גיין צוויי טויזנט אמות, און ער טרעפט זיך אז ווען ער ענדיגט די צוויי טויזנט אמות האלט ער נאך אינמיטן די שטאט טאר ער זיך טאקע נישט רוקן ווייטער דארט ענדיגט זיך די תחום ווייל מ'רעכנט אריין די שטאט אליין אויכעט אין די מדת התחום אבער טאמער ווען ער ענדיגט די צוויי טויזנט אמות האלט ער שוין יעצט ביי די עק פון די שטאט דעמאלט זאג איך אז די גאנצע שטאט ווערט נישט גערעכנט ווייל ער קען נאך צורעכענען אינדערויסן פונעם שטאט וויפיל ס'פעלט אויס. די זעלבע זאך קען מען פארענטפערן אז אונזער משנה רעדט מען טאקע אז ווען ער האט אפגעגאנגען די צוויי טויזנט אמות האט זיך עס געענדיגט ביים עק פון די שטאט און דעמאלטס זאג איך יא ס'ווערט גערעכנט כ ד אמות און אין די ברייתא רעדט זיך אז ס'האט זיך געענדיגט אינמיטן פון די שטאט וואס דעמאלטס ווערט עס נישט גערעכנט כ ד אמות און ר' אידי וואס ער האט נאכגעזאגט די הלכה פון ר' יהושע בן לוי אליין וואונדערט זיך און ער זאגט ס'קוקט אויס ממש ווי דברי נביאות מען פארשטייט נישט דעם טעם וואס איז א חילוק צו ס'האט זיך געענדיגט אינמיטן די שטאט צו ביי די עק פון די שטאט ממה נפשך ווערט עס גערעכנט כ ד אמות דארף מען עס אלעמאל רעכענען כ ד אמות ניין נישט קיינמאל נישט.